מ'וועט היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות, חלק י ט, פרשת דברים, שיחה ג, מיר לערנען א קיצור אויף די שיחה. אין היינטיגע פרשה געפינען מיר אז משה רבינו בענטשט די אידן און ער זאגט, השם אלוקי אבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. דער אייבישטער זאל אייך בענ זאל מוסיף זיין אויף אייך טויזנט מאל אזויפיל, און ער זאל אייך בענטשן אזוי ווי ער האט שוין גערעדט צו אייך. רש י ברענגט אראפ די ווערטער פון חומש, יוסיף עליכם ככם אלף פעמים, און רש י הייבט אן מיט א שאלה, וואס זאגט ער נאכדעם גלייך, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם? נאכדעם רש י ענטפערט אז פארוואס זאגט משה רבינו ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ווייל די אידן זענען געקומען מיט א טענה צו אים, וואס זאגסטו אונז אז דער אייבישטער וועט אונז בענטשן אלף פעמים ככה, דער אייבישטער האט דאך אונז געגעבן א ברכה וואס איז אן א גבול, און דו קומסט און דו זאגסט אונז מיט א גבול אז ס'זאל זיין נאר טויזנט מאל. ממילא ענטפערט זיי משה רבינו, דערפאר ענטפערט זיי משה רבינו אז דאס איז נאר אלץ מיינע ברכות, אמר להם זו משלי, אבער דער אייבישטער וועט אייך בענטשן כאשר דיבר לכם. דאס איז די רשי וואס רשי ברענגט אראפ וואס רשי זאגט אויף דעם פסוק הייבט אן מיט א שאלה און ער איז מסביר אז די אידן האבן געהאט א טענה און משה האט זיי דאס געענטפערט דער מקור פון רשי איז דער ספרי און מדרש אבער עס איז אינטערעסאנט וואס דער רבי וועט ארויסברענגען דא אין די שיחה אז מען זעט געוואלדיגע שינויים פון רשי ביזן מדרש און אין ספרי מען דארף פארשטיין פארוואס דער רבי וועט פרעגן פיר שאלות אויף רשי און זען דעם חילוק ווי מדרש קוקט אויף דעם און ווי פשוטו של מקרא קוקט אויף דעם וועט מען פארשטיין פארוואס ס'דא אלע שינויים אין רשי זייער זייער געשמאק. זאגט דער רבי אז דער מדרש און ספרי זאגן אויך די זעלבע זאך אז די אידן האבן געהאט א טענה צו משה אז דער אייבישטער זאגט אונז צו ככוכבי השמים וכעפר הארץ און דו קומסט און דו זאגסט אונז נאר טויזנט מאל אזויפיל. זאגט דער רבי פשטות לערנט מען וואס איז געווען די טענה די טענה איז געווען אז דער אייבישטער האט אונז געגעבן א ברכה בלי גבול און דו ביסט עס מגביל אויף טויזנט מאל אזויפיל. אויב אזוי זאגט דער רבי, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, אויב דאס איז די טענה, ווערט א געוואלדיגע שאלות אויף רש י, ערשטנס, א', פארוואס רש י הייבט אן מיט א קשיא, און פארוואס שטייט ויברך אתכם, און מוז ער צוקומען צו א מסקנא אז די אידן האבן געהאט א טענה און דערפאר האט זיי משה געענטפערט ויברך אתכם, ווייל וואס איז שוב ויברך אתכם, ער זאגט ס'איז דאך השם אלוקיכם יוסף עליכם אלף פעמים ככה, פרעגט דער רבי, פארוואס הייבט ער אן מיט א קשיא, רש י ברענגט דאך פונעם מדרש, דער מדרש הייבט אן גלייך, יוסיף השם עליכם, און ער פרעגט די, און ער פרעגט די קשיא, אז די אידן האבן געפרעגט, פארוואס ביסטו מגביל די ברכה? בפרט אז דאס איז נישט דער סדר פון רש י, רש י גיט אלעמאל, פרעגט נישט קיין שאלות, רש י זאגט א פירוש, און מיר דארפן אליין פארשטיין וואס האט געקוועטשט רש י און וואס איז געווען די שאלה, און ער ענטפערט.

וואס דער אייבישטער זאגט אז ס'וועט זיין כעפר הארץ וככוכבי השמים, און רשי ברענגט נאך דעם סוף אם אשר יוכל איש למנות, אז אזוי ווי מען קען נישט ציילן די ערד, אזוי וועט מען נישט קענען ציילן אייך, פארוואס איז רשי משנה, ברענגט א אנדער פסוק אינגאנצן, פערטע קשיא, פארוואס אויב ער גייט זיך שטעלן נאר אז ס'קוועטשט אים דער וואס משה רבינו בענטשט אים מיט טויזנט מאל אזויפיל, פארוואס ברענגט ער אראפ איכת יוסף עליכם ככם, האט ער געדארפט אראפברענגען נאר פון פסוק עלף פעמים, די פינפטע שאלה וואס איז אויף אויפן עיקר שאלה וואס דאס איז אויפן עצם ענין נישט אויף רשי, און מפרשים פרעגן די שאלה, וואס האט מוסיף וואס האט משה מוסיף געווען דא מיט די ברכה? אויב דער אייבישטער האט זיי שוין געבענטשט בלי גבול, וואס קומסטו זיי בענטשן מיט אלף פעמים? ס'איז נישט פארשטענדיג, ס'איז דאך א געוואלדיגער כלל אז יש בכלל מאתים מנה, אז דו האסט צוויי הונדערט האסטו דאך שוין הונדערט זיכער, איז אז זיי האבן דעם אייבישטענס ברכה בלי גבול וואס קומט משה און בענטשט זיי מיט גבול? זאגט דער רבי, אויף די שאלה איז דא מפרשים וואס ווילן ענטפערן, ס'דא צוויי תשובות אויף דעם. איינע, פארוואס האט משה זיי געבענטשט? די שאלה וואס מ'האט ערשט געפרעגט, די פינפטע שאלה. דער איין ענטפער איז אז דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז מיט א תנאי אז מ'וועט טון תורה ומצוות וועט מען קריגן, משה'ס ברכה איז נישט תלוי מיט א תנאי. א צווייטע זאך, אז דער אייבישטער'ס ברכה וועט זיין לעתיד לבוא, יעמאלט וועט זיין כעפר הארץ, און משה בענטשט אויף יעצט. דערפאר האט משה זיי געבענטשט, ווייל ס'דא צוויי סיבות פארוואס דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז אנדערש פון משה רבינו'ס. זאגט דער רבי דאס איז זייער זייער געשמאק, אבער דאס איז מתאים נאר צו דעם מדרש און צו אבער ס'איז נישט מתאים צו רשי, פארוואס איז עס מתאים צום מדרש? ווייל דער מדרש ברענגט דאך אראפ א משל פון א מלך וואס האט געהאט א יונגן זון און האט גענומען א אפוטרופוס ווייל ער האט מער געהאט האט האט אויסנוצן אלע זיינע אוצרות ער האט געדארפט אוועקפארן, שפעטער ווען דער קינד איז געווארן גרעסער איז ער געקומען צום אפוטרופוס און ער זאגט אים פארוואס גיבסטו מיר אזוי ווייניג? האט אים דער אפוטרופוס געענטפערט, דאס איז נאר וואס איך גיב דיר וואס מען האט מיר געגעבן פאר דיר, דיין טאטע האט מיר געגעבן, אבער דיין טאטע האט פאר דיר גאר אסאך, איז לויט דעם איז פארשטענדיג אז משה גיט זיי א ברכה, משה איז דער אפוטרופוס און ער גיט זיי א ברכה, גיט ער זיי די ברכה אויף יעצט דאס וואס איך האב פאר דיר, אבער דיין טאטע האט דיר געגעבן אסאך מער, זעה איך אז ס'איז איינע פון די תירוצים וואס ענטפערן אז ס'וועט זיין ווען משיח וועט קומען. אבער מה שאין כן אין רשי איז נישטא אינגאנצן, אינגאנצן רשי דערמאנט נישט אלע זאכן, רשי דערמאנט נאר אז אויפטו וואס איז שוב דער ענין פון די ויברך אתכם כאשר דבר לכם, און ער ענטפערט גלייך אז אז די אידן האבן געהאט א טענה צו משה אתה נותן קצבה, און ער האט זיי געענטפערט אז דאס איז נאר פון מיר אבער פונעם אייבערשטן וועט זיין אנדערש, איז מען קען דאך דאך נישט ענטפערן די צוויי תירוצים, בלייבט דאך ווייטער אין רשי בלייבט דאך די קשיא פארוואס האט משה רבינו מוסיף געווען דא מיט זיין ברכה. זאגט דער רבי, זייער געשמאק. לויטן מדרש איז די שאלה פון די אידן איז געווען אז דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז געווען אויף אזא סארט אופן אז ס'וועט זיין אזויפיל אז ס'וועט נישט זיין קיין נומבערס מ'וועט נישט קענען ציילן, ס'וועט נישט זיין קיין מספרים צו ציילן, ווען דאס איז דא א מיליאן, צוויי מיליאן, דריי מיליאן, דערנאך איז דא א ביליאן, א טריליאן, אבער ס'איז דא וואס מ'קען נישט ציילן מער. אבער דו משה ביסט עס מגביל און דו זאגסט אונז אז ס'וועט זיין טויזנט מאל אזויפיל, דאס הייסט אז מ'קען עס ציילן, איז די שאלה איז, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א זאך וואס מ'קען נישט ציילן, און דו גיבסט אונז מיט א הגבלה, דאס איז אלס לויטן מדרש, אבער רשי האלט נישט די קשיא, יעצט ווערט פארשטאנדיג פארוואס רשי קען נישט גלייך נאכן יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים זאגן אז אנהייבן גלייך אז די אידן האבן געהאט א טענה צו משה רבינו, ווייל מיט דעם יוסף עליכם ככם אלף פעמים איז א מורא'דיגע געוואלדיגע גרויסע ברכה און אויף דעם ווערט נישט קיין שאלה, די שאלה וואס ס'ווערט ביי די אידן וואס חזר'ט איבער משה גלייך נאכדעם, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, דאס זעט אויס איז איבעריג.

דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז ווי רשי לערנט מיינט נישט כעפר הארץ עס זאלן זיין כעפר הארץ ווי דער רבי גייט מסביר אז ס'קען נישט זיין דערפאר רשי הייבט אן מוז אנהייבן מיט א קשיא פארוואס פארוואס זאגט משה בכלל כאשר דיבר לכם פון דעם איז מוכרח אז דא איז געווען עפעס א מעשה אז די אידן זענען געקומען מיט א טענה און זיי האבן געזאגט משה רבינו וואס טוט זיך דא דער רבי מאכט א חשבון, יוצאי מצרים זענען געווען בערך, עס איז געווען זעקס הונדערט טויזנט פון צוואנציג ביז זעכציג, עס איז געווען קינדער ביז צוואנציג, עס איז געווען פון זעכציג און עס איז געווען ווייבער מיט קינדער, איז ממילא איז דאך געווען ארום צוויי מיליאן, משה רבינו בענטשט זיי טויזנט מאל אזויפיל איז צוויי ביליאן, אויף צוויי ביליאן איז דאך א געוואלדיגער נומער, אויף אזא זאך וואס משה בענטשט זיי זאלן האבן צוויי ביליאן, קען מען נישט האבן קיין טענה אז דו ביסט אונז מגביל די ברכה, ווייל דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז אויכעט נישט בלי גבול, ווייל דער עולם איז דאך א מוגבל, ס'איז זעקס טויזנט פרסה איז די וועלט, און ס'דא בעלי חיים, און ס'דא שטיבער, און ס'דא פעלדער, און זיין, און אפילו גוים וועלן זיין לעתיד לבוא, איז מען איז אפילו אויף אזא אויף אזא סארט נומבער, ס'קען גאר זיין אז אלע דריי זאכן צוזאמען ווי די כוכבים, און ווי די עפר הארץ, און ווי די און ווי די אלע אנדערע זאכן זאלן זיין די אידן, קען נישט זיין אזא זאך. איז ממילא איז א ענין פון השאלה ס'א געליגענער ווארט און קען זיין א ענין פון א גוזמא אויף משה רבינו בענטשט זיי מיט טויזנט וועלן זיי נישט האבן קיין טענות איז פארשטאנדיג אז רשי קען נישט אנהייבן מיט דעם די טענה פון דעסוועגן משה זאגט זיי דאך פארט כאשר בירך אתכם איז פארשטאנדיג אז זייער טענה איז א אנדער סארט טענה זייער טענה איז לויט רשי פשוטו של מקרא איז א געוואלדיגע אנדערע סארט טענה ווי די מדרש, אז די ברכה פונעם אייבערשטן איז א מצב וואס מען קען נישט ציילן, ס'איז נישטא אזויפיל נומערן צו ציילן, און דאס איז מגביל געווען אז מען קען יא ציילן אז ס'איז טויזנט מאל אזויפיל, און אויף דעם האט משה געענטפערט אז זו משלי, אבער דער אייבערשטער וועט אייך בענטשן, אזוי ווי האט שוין געזאגט אברהם אבינו, דער אייבערשטער וועט אייך בענטשן אין א אופן אז מען קען טאקע נישט ציילן. אבער טאקע עס רעדט זיך נישט וועגן א זאך וואס איז וואס איז נישט וואס איז וואס איז אין סוף, עס רעדט זיך וועגן א מורא'דיגע נומבערס, אבער עס איז אלץ נאך אלץ מיט מספרים וואס דער אייבישטער קען ציילן, אבער עס איז נישט קיין זאך וואס מען קען עס נישט ציילן. דער רבי משה רבינו זאגט ס'איז פשוט, דאס איז פון מיר ווייל איך בין א מוגבל, דערפאר קען איך אייך נישט בענטשן בלי גבול, עס זאל זיין אן א נומבער, אבער דער אייבישטער קען אייך בענטשן בלי גבול. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג און משה רבינו זאגט טאקע ככם, יוסף השם עליכם ככם ווי איר זענט יעצט, איר זענט איר זענט צוויי מיליאן, עט איר ווערן צוויי ביליאן, אבער מער מער קען נישט זיין, ס'איז דאך אזא געוואלדיגער נומער, דערפאר עט זיין פארשטאנדיג אויכעט פאר וואס רשי ברענגט אראפ דעם פסוק, נישט ווי נישט ווי דער מדרש ברענגט אראפ דעם פסוק אז עט זיין ככוכבי השמים מיט אלץ, רשי ברענגט אראפ אשר לא ימנה, רשי וויל מדגיש זיין מען מגדיר זיין אויכעט אזוי ווי ס'קען נישט זיין, רשי זאגט קלאר, אזוי ווי מען קען נישט ציילן קין עפר, אזוי איז דיין, אזוי וועט מען נישט קענען, אזוי וועט מען נישט ציילן דיינע קינדער, נישט מיינט נישט אז ס'איז נישט, ס'איז נישטא קיין מספר, אבער ס'איז נישט קיין זאך וואס איז ללא מספר, און נישט זיי זאלן זיין כעפר הארץ, נאר ס'וועט זיין אויף א אופן וואס ס'וועט נישט זיין קיין נומערן זיי צו ציילן, און דא איז די חילוק צווישן דעם מדרש מיט רשי, לויטן מדרש איז זייער טענה געווען אז טאקע ביידע זענען מוגבל, דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז אויכעט נישט אין סוף, אבער דער אייבערשטער האט זיי געבענטשט ככוכבי השמים, אסאך אסאך מער ווי משה'ס ברכה וואס ער זאגט אלף, דעם אייבערשטנ'ס ברכה העט מען נישט קענען ציילן, און משה רבינו דאס א איז לגבי דעם אייבערשטן דאס א מספר קטן, אבער דאס אלס לויטן מדרש, אבער א פשוטו של מקרא ווען א קינד זעט אז דער אייב משה בענטשט זיי מיט טויזנט מאל אזויפיל, האט ער נישט קיין שאלות אויף דעם, ס'איז א משוגענער נאמבער, צוויי ביליאן מענטשן העט זיין לפי רשי איז ביידע די ביידע ברכות סיי דעם אייבערשטנס און סיי משה זענען ענדליך איינע צו די אנדערע, וואס איז זייער טענה? זייער טענה איז אז משה איז דאס מגביל אז מ'ט קענען ציילן און דער אייבערשטער זאגט אז לא ימנה, דערפאר מוז מען זאגן אז ס'איז דא אז אז אז ביידע סיי דער אייבערשטער און סיי משה רבינו רעדן זיך וועגן אזעלכע זאכן וואס איז דאס און זייער טענה איז פארוואס משה רבינו האט געגעבן א נומער וואס מ'קען ציילן און דער אייבערשטער זאגט אז מ'ט עס נישט קענען ציילן. משה רבינו מוז ענדיגן אז איך מוז אייך געבן די ברכה וויבאלד איך בין א מוגבל גיב איך אייך עס מיט הגבלה, אבער דער אייבישטער וועט אייך געבן כאשר דיבר לכם אז ס'טאקע זיין אז ס'וועט זיין אן אז לא יוכל לספור עס וועט נישט זיין קיין נומערן צו עס קענען ציילן אבער ס'רעדט זיך אלץ וועגן א זאך וואס מ'קען עס יא וואס איז במציאות איז דאס יא א געציילטע זאך ממילא פאלן אראפ אלע שאלות, און דער רבי איז דאס מקשר אויכעט מיט דעם ענין פון אז די מ'קען זען אין פנימיות התורה מיט פשוטו של מקרא שטימען זייער שטארק, און ס'האט צוטון מיט דעם ענין פון כתבי אריזל וואס די פונקט ווי מ'לערנט היינט אין דינסטאג ה' מנחם אב אין תשפ"ב איז די יארצייט פונעם אריזל און דער אריזל זאגט אז משה איז בגימטריא קל שקי קל שקי איז דרײַ הונדערט פֿינף און פֿערציק און משה'ס נאמען איז דרײַ הונדערט פֿינף און פֿערציק, און דאס איז אלס ווען מען שרייבט ארויס קל שקי דאן ארדענט דא יעדער אות ווען מען שרייבט עס ארויס איז א א' ווערט געשריבן א' ל' פ', א ל' ווערט געשריבן ל' מ' ד', א ש' ווערט געשריבן ש' י' לאנגער נון, א ד' ווערט געשריבן ד' ל' ת', י' ווערט געשריבן י' ו' ד', איז דאס נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק, מיט דעם כולל איז דאס טויזנט, וואס זאגט דער וואס זאגט דער אריזל אז טויזענט איז דער ענין פון בינה וואס איז דער חילוק פון בינה ביז חכמה איז זייער געשמאק ווי מ'זעט אין פשוטו של מקרא ווי ס'שטימט מיט דעם אריזל ממש מיט קבלה מיט פנימיות התורה דער ענין פון חכמה איז די ברכה פונעם אייבערשטן קומט פונעם ענין פון פון חכמה משה רבינו משה רבינו'ס ברכה קומט פון בינה ווי ס'שטייט דארט קלאר אז בינה איז טויזענט דערפאר זאגט משה רבינו יברך אתכם אלף פעמים ככה ווייל משה איז דער ענין פון בינה, בינה איז שוין דא דער ענין פון הרגש פון די כלי, איז שוין דא א הגבלה, מוז משה רבינו ווי ער איז א מוגבל מוז ער ניצן בינה, דער אייבישטער אבער דורך בענטשען מיט דעם ענין פון חכמה, חכמה איז נישט דא בכלל קיין הרגש פון קיין כלי, דערפאר זאגט ער זה אשר לא ימנה, אזוי ווי מען קען נישט ציילן קיין זאמד וועט מען נישט קענען ציילן די אידן אויכעט, און דאס איז די ברכה פון די חילוק פון די ברכה פונעם אייבערשטן ביז די ברכה פון משה רבינו, זעמיר אז ס'שטימט ממש מיט פנימיות התורה שטימט מיט פשוטו של מקרא, און דורכן לערנען פשט מיט פנימיות התורה ווי דער אריזל האט געזאגט אז בדורותינו אלו איז מצוה לגלות זאת החכמה מען דארף עס לערנען אין א אופן פון תורת חבד וואס דארטן איז אלץ ווערט מבואר די ענין פון כתבי אריזל און זוהר און אלע ענינים פון קבלה ווערט מבואר ביז ס'ווערט פארשטאנדיג ביז יתפרנסון מיניה ס'ווערט אזוי קלאר אזוי ווי יתפרנסון מיניה איז וועט מען זוכה זיין צו די נבואה פון הושע והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא יספר מרוב און מ'וועט זוכה זיין צו די גאולה שלימה מיד ממש.